בית חלקים משיחת ליל ו' דחג הסוכות תשמ"ג.
וואס דער חילוק פון יוסף לגבי אושפיזין שלפני זה שלפניו, אנהייבנדיג פון אברהם יצחק ויעקב און דערנאך משה ואהרן. און דערנאך קומט ערשט יוסף ולאחריו דוד, געפינט מען דעם חילוק וואס איז נתבאר בנוגע צו דעם חידוש וואס מען געפינט ביי יוסף'ן לגבי אברהם יצחק ויעקב, דערפון אויכעט פארשטאנדיג ווי מען זעט דאס אז דאס איז אויכעט דער חילוק לגבי משה ואהרן. אף על פי וואס דער מבואר בזה איז בנוגע לאברהם יצחק ויעקב ווארום ער איז דאך געווען בסמוך לזמנם און ער איז געווען דער בן זקונים של יעקב וואס ער איז געווען דער בחיר שבאבות און אף על פי כן איז געפינט מען ביי יוסף'ן א הנהגה חדשה לגמרי. וואס זי באשטייט אין דעם, ווי דערמאנט אויך שוין פון פריער, אז אברהם יצחק ויעקב איז רועי צאן היו עבדיך, סיי אברהם און סיי יצחק און סיי יעקב, איז מען מבאר פארוואס האבן זיי אויסגעקליבן זייער ענין אין רועי צאן, דערפאר וואס דעמאלט איז מען זיך מתבודד מחוץ לעיר והמונה של כרך, אפילו פון אן עיר קטנה אויכעט מחוץ לעיר קטנה, ווארום רעיית הצאן איז דאך ניט בעיר, דאס איז בשדה ביז אפילו במדבר, ביז אפילו ווי ס'איז געווען אין מדבר סיני בנוגע צו משה'ן, וואס ער איז דאך אויך געווען א רועה צאן בתחילה, וכמסופר אין מדרש אז דורך דערויף וואס ווי ער האט זיך אויפגעפירט ברעיית הצאן האט מען געזאגט אז ער איז ראוי ער זאל ווערן א רועה ישראל ביז א רעיא מהימנא פון אידן עד סוף כל הדורות. וכאמור בפשטות בנוגע לכל אחד עד סוף כל הדורות, אז דער ענין פון רועה צאן, וואס דאס איז געווען ביי אין קורין אבות אלא לשלושה, בגלוי ובהדגשה, וואס בפשטות איז דאס א הוראה, א יעדער איד דארף האבן א זמן, אין וואס פאר אן אופן ס'זאל ניט זיין רוב עסקיו און רוב עניין עבודתו לקונו, מוז ער האבן א זמן, וואס דאס איז בדוגמא ההנהגה פון אברהם, בדוגמא ההנהגה פון יצחק, בדוגמא. הנהגה פון יעקב, על אחת כמה וכמה אז ער מוז האבן א זמן אין אן אופן ההנהגה המשותפת לכל שלושה אלו, וואס דאס איז דער ענין אז דעמאלט שטייט ער בהתבודדות אפגעטיילט פון דעם גאנצן טומל הומל וואס איז פארבונדן מיט א עיר. אפילו פון א עיר קטנה, אפילו פון א כפר, און ער דארף שטיין אין א מעמד ומצב ווי ער געפינט זיך מחוץ להמונה של עיר, אפילו להמונו של כפר, און ער געפינט זיך בשדה, וואס דעמאלט קען ער זיך מתבודד זיין באופן הכי נעלה מיט זיינע עניינים,

האט אויפגעטאן יוסף הצדיק, וואס ער איז געווען ניט קיין רועה צאן, נאר ער איז געווען דווקא בלעדיך לא ירים איש את ידו ואת רגלו, וואס דאס איז כולל לא ירים איש פשטות הכתובים אפילו פון ניט אידן, און פון ניט אידן בכל העולם כולו, ווארום דעמאלט איז דאך פרעה געווען דער מושל בכיפה, מלך בכיפה, און נאך מער אין דערויף גופא איז יוסף הוא המשביר בר לכל הארץ, אז מכל הארץ איז מען געקומען צו יוסף'ן, און ער איז געווען דער וואס האט זיי געגעבן דעם לחם לבב אנוש יסעד, ביז אויכעט דעם לחם וואס האט זיי מחיה געווען ברעב. אין דערויף איז געווען תלוי זייער גאנצער חיות און זייער גאנצע מציאות איז דאס געווען תלוי אין יוסף'ן ביז אויכעט אין אן אופן אז כל ענייני החיים שלהם איז לא ירים איש את ידו ואת רגלו אן דעם ענין וואס ער האט באקומען אויף דערויף א רשיון כפשוטו פון יוסף הצדיק. וביחד עם זה זאגט מען אז ער איז געווען יוסף פון אלה תולדות יעקב יוסף, געשטאנען מיט אזא מין התדבקות און מיט אזא מין דיבוק און מיט אזא מין אחידו, אחדות, מיט דעם אייבערשטן, ווי ס'איז געווען ביי אברהם יצחק ויעקב וואס האבות הן הן המרכבה, אז כל ימיהם כולם זענען געשטאנען אין אזא מין אופן ווי ער איז מבאר בארוכה, אין ספר תניא קדישא, און ביי אים איז געווען דער חידוש אז זייענדיג אין ארץ מצרים, און אין ארץ מצרים לעסוק בספרי חושבנא דיליה, און דערנאך זייענדיג אין א מעמד ומצב וואס ער האט געדארפט אנפירן און געבן א רשיון אז פלוני זאל ירים ידו און פלוני ירים רגלו, און צו פלוני זאל מען געבן דעם לחם לפי הטף וכיוצא בזה, איז בשעת מעשה איז ער געשטאנען אין די אין די אחדות און אין אן אופן של מרכבה און נאך העכער ווי עס איז געווען אין דעם אופן וואס מ'שטייט התבודדות אלס א רועה צאן. וואס דאס איז די צווייטע הוראה וואס מען באקומט, בפרט נאך אין א טאג און א נאכט, וואס דעמאלט איז די אושפיזא יוסף הצדיק אז מען גיבט א אידן כח, און וויבאלד אז מען גיבט אים דעם כח איז דאס נאך מער מחזק אז ער מוז דאס דורכפירן בפועל, ווארום אניט קומט אויס אז די כח וואס תורה און דער אייבישטער האט אים געגעבן דורך די תורה והוראה, ווערט דאס נישט אויסגענוצט, היפך רחמנא ליצלן פון כוונת הנותן הכח, וואס הוא הנותן לך כח לעשות חיל, אין דעם אופן ווי פארבונדן און ווי פתח הדרך יוסף הצדיק, און לא ברא הקדוש ברוך הוא דבר אחד לבטלה, און ער ניצט ניט אויס אט דעם כח וואס מ'האט איהם געגעבן. וכאמור, איז דאס נוגע אז אפילו בשעת ער האט צו טון אין עניינים וואס זיי זענען היפך א התבודדות, וואס פארלאנגט מיט אים אז ס'זאל זיין א מעורב עם הבריות, במילא איז אויך דעמאלט ווי דער בעל שם טוב שרייבט על ידי תלמידיו אין צוואת הריב"ש, אז אפילו ווען ער איז מדבר עם בני אדם, וואס דעמאלט קען ער זיך נישט זיין קיין לומד תורה, און מתבונן און מתפלל איז אל יעצב, דערפאר וואס אזוי האט געוואלט דער אייבישטער אז מען זאל אים דינען בכל האופנים ובכל הדרגות, סיי בשעת ער לערנט תורה און מתפלל און מכוון די יחודים וכו', און סיי בשעת ער איז מדבר עם בני אדם, וואס דער מדבר איז כאמור ניט אין אן אופן חיצוני, ווארום מען דארף אויפטון משאו ומתנו באמונה, דארף דאס טאקע זיין בלב לב ולב, אבער ס'איז יחד עם זה דארף דאס זיין באמונה, וואס דווקא דעמאלט איז ער משפיע, טוב עין הוא יבורך, ווי ס'שטייט אויף יוסף'ן, ועל דרך זה בכל אחד וואס ער איז משפיע בסביבתו. אויף צוגרייטן איר און מאכן איר פאר א דירה לו יתברך בתחתונים, אף על פי וואס דאס איז אין תחתון למטה הימנו, ווי דערמאנט פריער ווי ס'איז געווען ביי יוסף'ן, אז ניט נאר בשעת ער איז מעורב עם הבריות דארף דאס ביי אים זיין, בריות פון צווישן בני ישראל, וואס צווישן זיי קען דאך זיין ווי דער אלטער רבי זאגט אין תניא פרק לב, אז יענע וואס ווערן אנגערופן בשם בריות בעלמא, אבער דא איז דער ענין הבריות מעורב עם הבריות, זאגט מען אז דאס איז בדוגמא ווי עס איז געווען ביי יוסף'ן, וואס ער האט געהאט צו טון מיט די מצריים וואס זענען געווען בערבות הארץ, און דורך דערויף געהאט אויך צו טון מיט כל הארץ באו לשבר בר, מיט אלע אומות שבכל העולם, וביחד עם זה ובשעת מעשה איז ער אויך געווען אין אן אופן פון תכלית ההתקשרות מיט'ן אייבערשטן. וואס לכאורה איז דאך דאס א געוואלדיגער ענין, בפרט נאך אז מ'איז מדגיש אין דעם ביאור גופא אז אברהם, יצחק און יעקב, איז ביי זיי געווען דער סדר, דווקא אז דאס האט זיי געבראכט צו התבודדות אלס רועי צאן. לאחר אבער ווי יוסף הצדיק איז פוסח את הדרך, און מען זאגט אויף דערויף אלה תולדות יעקב יוסף און דערויף איז נמשך געווארן און נולד געווארן און נתגלה געווארן ליעקב אלס יעקב און אלס בחיר שבאבות יצחק כולל יצחק און אברהם איז פון דעמאלט איז געווארן די פתיחת הדרך און מעין זה איז דאס שייך און מען מאנט דאס און מען גיט כח אויף דעם צו יעדער אידן.